זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ס"ב עמוד א', די שיעור היינט איז להצלחת משה בן יוכבד. תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא. אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט, און די גמרא איז ממשיך דא מיט די זאך מ'האט געענדיגט נעכטן ווי אזוי א מענטש זאל זיך אויפפירן ווען ער איז אין בית כסא, גייט די גמרא יעצט ממשיך זיין, האט רבי עקיבא דערציילט, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע איינמאל בין איך נאכגעגאנגען נאך מיין רבי רבי יהושע לבית הכסא ווען ער איז ארויסגעגאנגען, ולמדתי ממנו, און כ'האב ארויסגעלערנט פון זיינע התנהגות ג' דברים דריי זאכן. די ערשטע זאך איז למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, דאס איז אזוי ווי אונז האבן געהאט געזעהן נעכטן אז מ'זאל נישט זיין אויסגעדרייט מזרח למערב ווען מ'איז אין יהודה, און ער איז געווען אין יהודה. אלא צפון ודרום. און די מהרש"א לייגט צו אז ס'מוז זיין אז ס'וואלט געווען גרינגער אויסגעקומען צו זיין מזרח אדער מערב ווייל טאמער נישט וואלט ער דאך נישט געהאט קיין סיבה צו זעהן אז מען דארף דווקא גיין אויף אזא אופן. די צווייטע זאך ולמדתי איך האב מיך ארויסגעלערנט שאין נפרעין מעומד נישט שטייעדיג אלא מיושב נאר זיצעדיג ס'וואלט געווען גרינג ארויסגעקומען דעמאלט שטייעדיג ולמדתי איך האב מיך אויך ארויסגעלערנט שאין מקנחין בימין מען ווישט זיך נישט אפ מיט די רעכטע הענט אלא בשמאל נאר מיט די לינקע הענט. אמר ליה בן עזאי האט בן עזאי געפרעגט פון רבי עקיבא עד כאן העזת פניך ברבך אז דו ביסט אים נאכגעגאנגען ביז אהין? אמר ליה תורה היא וללמוד אני צריך ס'איז א זאך וואס מען דארף וויסן אפילו דאס אויך. איז זעט אויס אז בן עזאי האט עס מקבל געווען פון ר' עקיבא האט עס אנגענומען, ווייל די גמרא איז ממשיך אז בן עזאי אליינס האט אויך דערציילט די זעלבע זאך. תניא אונז האבן געלערנט בן עזאי אומר פעם אחת נכנסתי אחר ר' עקיבא איך בין נאכגעגאנגען ר' עקיבא לבית הכסא ולמדתי ממנו ג' דברים איך האב מיך ארויסגעלערנט פון אים די זעלבע דריי זאכן למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל. און די גמרא גייט באלד מסביר זיין פארוואס טאקע נאר מיט די לינקע זייט. אמר לו רבי יהודה האט רבי יהודה פארגעהאלטן בן עזאי און אים געפרעגט עד כאן העזת פניך ברבך? אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך. זאגט די גמרא נאך א מעשה רב כהנא על איז אריין געגאנגען גנא תותיה פורייה דרב און ער האט זיך אראפגעלייגט אונטער די בעט פון רב און רב איז געווען דארטן אויף זיין בעט און איז געווען צוזאמען מיט זיין ווייב האט משמש מטתו געווען שמעיה האט רב כהנא געהערט דשח, ער האט געשמועסט מיט זיין ווייב, ושחק, און ער האט געלאכט מיט איר, און ועשה צרכיו, משמש מטתו געווען, אמר ליה, האט רב כהנא זיך אנגערופן צו זיין רבי רב, דמי פומיה דאבא, כדלא שריף תבשילא, עס איז א אויסדריק ווי מען דריקט זיך אויס אז איינער וואס איז הונגעריג און ער האט שוין זייער לאנג נישט געגעסן, אמר ליה האט אים רב געפרעגט כהנא הכא את דו ביסט דא פוק דארפסט ארויסגיין דלאו אורח ארעא ס'פאסט נישט אמר ליה תורה היא וללמוד אני צריך פרעגט די גמרא מפני מה אין מקנחין בימין פארוואס טאקע זאל מען זיך נישט אפווישן מיט די רעכטע הענט אלא בשמאל אמר רבא האט רבא געזאגט מפני שהתורה ניתנה בימין ווייל די תורה איז געגעבן געווארן בימין שנאמר מימינו אש דת למו רבה בר בר חנה אמר, מפני שהיא קרובה לפה, ווייל ס'איז נענטער צו די מויל, מען באנוצט זיך געווענליך מיט די רעכטע הענט צו עסן, ממילא זאל מען זיך נישט באנוצן מיט די זעלבע הענט. ורבי שמעון בן לקיש אמר, מפני שקושר בה תפילין, מען באנוצט זיך מיט די רעכטע הענט צוצובינדן די תפילין, איז די מהרש"א שטעלט זיך, די תפילין גייט דאך ארויף אויף די לינקע הענט, לכאורה וואלט געווען א גרעסערע חשיבות מיט די לינקע הענט. איז די מהרש"א ענטפערט אז מען באנוצט זיך די פעולה וואס מען טוט איז מיט די רעכטע הענט מען נוצט זיך און אנדערע מפרשים זענען מסביר ווייל די תפילין גייט ארויף אויף די ארעם פון די לינקע הענט אבער נישט די פלאך פון די לינקע הענט ורב נחמן בר יצחק אמר מפני שמראה בה טעמי תורה איז רש"י ברענגט אינטערעסאנטע זאך אסאך מאל די בעל קורא האט איינער וואס שטייט לעבן אים און ווייזט מיט די הענט די וועג ווי אזוי מען דארף ארויסברענגען די טראפן ביים ליינען, און דער רש"י זאגט אז ער האט אזוי געזען די בעל קורא'ס וואס קומען פון ארץ ישראל טוען אזוי, ממילא איז נישט קיין, ס'פאסט נישט צו נוצן די זעלבע הענט וואס מען נוצט זיך צו ווייזן די טעמי תורה, זאגט די גמרא כתנאי, די פאר טעמים וואס אונז האבן יעצט געזען, איז א מחלוקת תנאים טאקע, רבי אליעזר אומר מפני שאוכל בה, באנוצט זיך מיט די רעכטע הענט צו עסן, רבי יהושע אומר מפני שכותב בה, ער שרייבט דערמיט, רבי עקיבא אומר מפני שמראה בה טעמי תורה.

ההוא בית הכסא דהוה בטבריא ס'איז געווען א בית הכסא אין טבריה כי הוו עיילי ביה בי תרי ווען אפילו צוויי מענטשן איז אריינגעגאנגען אויף איין מאל און אפילו ביממא וואס אונז ווייס מיר געווענליך די שדים האבן מורא פון צוויי מענטשן אויף אמאל און געווענליך בייטאג זענען זיי ווייניגער מזיק אבער אף על פי כן יענע פלאץ צוויי מענטשן צוזאמען בייטאג מתזקי איז יא געשעדיגט געווארן אבער ר' אמי ור' אסי הוו עיילי ביה חד חד זיי זענען יא אריינגעגאנגען עקסטער יעדער איינער באזונדער לחודיה ולא מתזקי און זענען נישט געווארן געשעדיגט. אמרי להו רבנן לא מסתפי ענק האבן נישט מורא פון דער פלאץ דא וואס אונז זעהן מיר דאך אז עס איז א מקום וואס די מזיקים האבן נישט מורא צו שעדיגן, אמרי אנן קבלה גמירינן אונז האבן מיר מקובל געוויסע זאכן און זענען ממשיך מיט טייל פון זייערע קבלות, קבלה דבית הכסא, דאס וואס אונז האבן מיר מקובל וועגן די בית הכסא איז צניעותא ושתיקותא. א מענטש זאל זיך אויפפירן דארטן בצניעות און שטילערהייט, און דאס גייט העלפן ער זאל נישט ווערן געשעדיגט, ממילא גייען זיי אריין עקסטער עקסטער, ווייל דאס איז צניעות און דאס איז שטיל. נאך א זאך וואס האבן מקובל, קבלה דיסורי, שתיקותא ומבעי רחמי, אז ס'קומט יסורים אויף א מענטש, זאל ער נישט רעדן צופיל און זיך אויסרעדן און האלטן אז ס'קומט זיך אים נישט, ומבעי רחמי, זאל בעטן רחמים. דערציילט די גמרא אביי מרביא ליה אמיה אמרא, זיין מאמע האט אים אויפגעהאדעוועט צוזאמען מיט א שעפעלע וואס זאל גיין צוזאמען מיט אים, אזוי למיעל בהדיה לבית הכסא, אזוי וועט ער נישט אריינגיין אליינס אין בית הכסא. פרעגט די גמרא ולרביא ליה גדיא זאל זי אויפציען א ציגעלע, ענטפערט די גמרא שעיר בשעיר מיחלף, איז די ציגעלע איז ענליך צו א שעיר וואס די שדים זענען אזוי ווי די שעירים, איז דאס וואלט אפשר יא צוגעברענגט אז די שדים זאלן שעדיגן. רבא, די אמורא רבא, מקמי דהוה רישא, נאך פאר ער איז געווארן ראש ישיבה, איז זיין ווייב געווען א טאכטער פון ר' חסדא, דאס זאגט די גמרא, מקרקשא ליה בת ר' חסדא אמגוזא בלקנא, זיין ווייב פלעגט קלאפן מיט ניסלעך בלקנא אין אזא טעפל, ובתר דמלך, נאכדעם וואס ער איז געווארן ראש ישיבה, וואס איינמאל מען ווערט ראש ישיבה דארף מען א שטערקערע שמירה פון די מזיקים, ווייל זיי האבן א קנאה אויף תלמידי חכמים מער ווי אנדערע מענטשן, איז דעמאלטס עבדא ליה כוותא האט זי געמאכט א פענסטערל, וואס גייט ארויס פין זייער הויז ביז אינדרויסען פין זייער הויז וואס דארטען פלעגט רבא ארויס גיין ומנחא ליה ידא ארישיה און זי פלעגט לייגען איר הענט אויף זיין קאפ בשעת ער איז געווען דארט און אזוי האט ער געהאט א שמירה. האט מען פריער געהאט אז בשעת מען גייט ארויס דארף עס זיין אין אופן פין צניעות מען דארף זיין אפגעזינדערט פין אנדערע מענטשען און ספעשעל אמאליגע צייטען וואס עס איז נישט געווען קיין געהריגע בית הכסא'ס מען איז געגאנגען אינדרויסען סאו האט מען געדארפט זיין אויף א אופן וואס אנדערע מענטשן זעען נישט אבער הערן נישט, זאגט די גמרא אמר עולא האט עולא געזאגט אחורי הגדר אויב מען גייט אין די אנדערע זייט צוים נפנה מיד אפילו טאמער א אנדערע מענטש איז די אנדערע זייט פון די גדר אבער ובבקעה טאמער מען גייט אין א טאל וואס איז מער א אפענע פלאץ דארף מען זען כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע א פאל וואס די אנדערע חבר זאל אים נישט הערן. איסי בר נתן מתני הכי ער האט אביסל מער מחמיר געווען, אחורי הגדר, כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע. אפילו טאמער זיין חבר ווייסט אז ער איז דארטן איז עס נישט קיין פראבלעם ווילאנג ער קען נישט הערן, אבער ובבקעה כל זמן שאין חברו רואהו טאר אים אפילו נישט זעהן. פרעגט די גמרא מיתיבי איך וועל דיר א קשיא פרעגן? די משנה זאגט אין מסכת טהרות, יוצאין מפתח בית הבד ונפנין לאחורי הגדר, איז רשי מסביר, אז ס'פלעגט זיין מענטשן וואס פלעגן אפהיטן די טהרות, די אויל וואס איז געווען אין די בית הבד אין די פרעס ווי מ'האט געפרעסט די אויל, זענען געווען דארטן מענטשן וואס האבן אפגעהיטן די אויל ס'זאל נישט ווערן טמא, איז טאמער זיי האבן געדארפט ארויסגיין, האבן זיי געקענט ארויסגיין לאחורי גדר, און והן טהורין, ס'בלייבט טהור, מ'דארף נישט מורא האבן אז עפעס איז געשען. זעט מען על כל פנים מ'קען גיין לאחורי גדר אפילו טאמער מ'קען הערן. ענטפערט די גמרא בטהרות הקילו, ווייל מ'האט געוואלט אז ס'זאל בלייבן טהור, האט מען געדארפט האבן איינער וואס האלט א אויג דערויף, ממילא די מענטשן וואס זענען געווען דארטן די שומרים, האט מען מער מיקל געווען ווי געווענליך זאלן נישט אוועק גיין צו לאנג אדער צו ווייט. תא שמע פרעגט די גמרא אויך דארטן פון יענע הלכות כמה ירחקו ויהיו טהורים ווי ווייט קענען זיי גיין און ס'בלייבט טהור כדי שיהא רואהו ווילאנג זיי קענען נאך זעהן, איז על כל פנים זעהט מען אז אפילו טאמער מ'זעהט זיך נאך קען מען ארויסגיין ווייל די מענטשן דארפן דאך קענען זעהן כדי די טהרות זאלן בלייבן טהור און מען זאגט אז זיי מעגן דארטן ארויסגיין, ענטפערט די גמרא די זעלבע זאך שאני אוכלי טהרות דאקילו בהו רבנן. רב אשי אמר רב אשי זאגט א אנדערע תירוץ, מאי כל זמן שאין חברו רואה דקאמר איסי בר נתן, דאס וואס איסי בר נתן האט געזאגט ווילאנג זיין חבר קען אים נישט זען, מיינט נישט אז ער טאר אים נישט זען פון דערווייטענס ער זאל נישט וויסן אז איינער איז דארט. נאר וואס דען, כל זמן שאין חברו רואה את פרועו, זעט אים נישט אויפגעדעקט, ער איז גענוג ווייט אז אפילו טאמער ער קען אים יא זען און ער מעג אים זען, ער מעג עס זען אז איינער איז דארט, איז ער אבער גענוג ווייט אז ער קען נישט זען ווי ער איז אויפגעדעקט, אבל לדידיה חזי ליה. אבער ער מעג זען אז איינער איז דארט, ממילא איז עס נישט קיין סתירה פון די אוכלי טהרות, ווייל זיי זענען יא געווען גענוג ווייט אז מען האט זיי נישט געקענט זען אויפגעדעקט, און מען האט נאר געזען אז איינער איז דארט. דערציילט די גמרא ההוא ספדנא, ס'איז געווען איינער וואס האט מספיד געווען א נפטר, דנחית קמיה דר' נחמן, און ער האט מספיד געווען פארנט פון ר' נחמן, ר' נחמן איז געווען ביי די לוויה, אמר, האט דער מענטש וואס האט מספיד געווען זיך אנגערופן, און ער האט אויסגעלויבט די מת האי צנוע באורחותיו הוה, ער איז געווען צנוע באורחותיו, ער איז געווען באשיידן אין זיינע וועגן. אמר ליה ר' נחמן, האט ער אים געפרעגט, את עיילת בהדיה לבית כסא, דו ביסט דען אריינגעגאנגען צוזאמען מיט אים אין בית כסא וידעת אי צנוע אי לא, דו זאלסט קענען וויסן אויב ער איז צנוע אדער נישט, ווייל דאס מיינט צנוע, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית כסא, ממילא האט ער אים געפרעגט צו ער איז געווען צוזאמען מיט אים אין בית כסא, און די מהרש"א איז מסביר אז בלישנא דרבנן דעמאלט זאגט מען צנוע מיינט איינער וואס איז צנוע בבית הכסא, אבער אוודאי די לשון הפסוק ווען מען רעדט פון צנוע מיינט נישט דווקא בית כסא, ווי למשל שטייט אין פסוק הצנע לכת עם השם אלקיך, מיינט עס נישט דווקא מיט דעם, עס מיינט די וועג וויאזוי מען פירט זיך אויף. פרעגט די גמרא וואס האט ר' נחמן זיך אזוי געשטעלט אויף די וועג וויאזוי יענער האט גערעדט ביי די הספד, ענטפערט די גמרא, משום דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא כשם שנפרעין מן המתים פונקט אזוי ווי מען האלט פאר די מענטשן וואס ווערן נפטר, טאמער זיי וואלטן ווען געקענט זיין בעסער כך נפרעין מן הספדנין וואס זאגן זאכן וואס זענען נישט אמת, און אויך מן העונין אחריהן, און אפילו די מענטשן וואס ענטפערן נאך זיי, און זיי זאגן נישט אז ס'איז נישט ריכטיג. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא איזהו צנוע, וואס מיינט א צנוע זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום, אז אפילו ביינאכט ווען ס'איז דא ווייניגער מענטשן, מ'זעהט ווייניגער, איז ער נאך אלץ מקפיד ארויסצוגיין די זעלבע ווייט פון די שטאט דארטן ווי ער גייט אינדערפרי, פרעגט די גמרא איני ס'דאך נישט אמת והאמר רב יהודה אמר רב לעולם ינהיג אדם את עצמו א מענטש זאל זיך איינגעוויינען ארויסצוגיין שחרית וערבית ווען ס'איז נאך גאר פרי אדער גאר שפעט ווען ס'איז דא ווייניג מענטשן כדי שלא יהא צריך להתרחק אזוי דארף ער נישט גיין צו ווייט אינדרויסן פון שטאט ווייל מענטשן זעהן אים סיי ווי נישט ותו נאך מער רבא ביממא הוה אזיל עד מיל און בייטאג איז ער געגאנגען ביז א מיל ובלילה ווען ס'איז געקומען ביינאכט און געוואלט ארויסגיין אמר ליה לשמעיה האט ער געזאגט פאר זיין שמש פנו לי דוכתא ברחובה דמתא מאך מיך ליידיג א פלאץ ערגעץ אין די זייט פון די גאס, וכן אמר ר' זירא לשמעיה, חזי מאן איכא אחורי בית חבריא, געב א קוק טאמער איז דא איינער אין די אנדערע זייט פון דיין חבר'ס הויז, דבעינא למפני ווייל איך וויל ארויסגיין. עכ"פ זעהט מען אז ביינאכט דארף מען נישט גיין אזוי ווייט ווי בייטאג, ענטפערט די גמרא לא תימא במקום, די פלאץ, די לאקעישאן, דארף זיין די זעלבע ווייט, אלא אימא כדרך שנפנה ביום, ער פירט זיך אויף ווען ער גייט ארויס ביינאכט אזוי ווי ער פירט זיך אויף בייטאג. די זעלבע וועג, די זעלבע צניעות, אבער אין הכי נמי, מען דארף נישט גיין אזוי ווייט, מען קען גיין נענטער ווייל עס איז דא ווייניגער מענטשן ביינאכט. רב אשי אמר אפילו תימא במקום אפילו עס מיינט יא די פלאץ, לא נצרכה אלא לקרן זווית, עס מיינט די קרן זווית דאס הייסט ער דארף טרעפן אזא מין פלאץ וואס עס איז מער באהאלטן, אבער אוואדע אין הכי נמי, בייטאג גייט מען אביסל ווייטער ביינאכט קען מען גיין נענטער, אבער ביינאכט און בייטאג זאל זיין ענליך צו דעם אז די פלאץ וואס דו טרעפסט זאל זיין א באהאלטענע פלאץ אזוי ווי א קרן זווית. גופא האבן מיר פריער געלערנט אמר רב יהודה אמר רב לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית זאל זיך איינגעוויינען ארויסצוגיין גאר פרי אדער גאר שפעט כדי שלא יהא צריך להתרחק תניא נמי הכי אונז האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא בן עזאי אומר השכם וצא הערב וצא שטיי אויף גאר פרי אדער גיי גאר שפעט ארויס כדי שלא תתרחק און נאך האט בן עזאי געזאגט משמש ושב איז רש י מסביר איינע פון די פשטים אז מ'האט געגאנגען מיט א שטיין מ'האט גע משמש געווען די פלאץ ווי מ'גייט ארויס מ'האט עס גע געריקט דארטן וואס דאס האט געמאכט גרינגער ארויסצוגיין ואל תשב ותמשמש נאכדעם.

תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא בן עזאי אומר על כל משכב שכב, נישט קיין חילוק וועלכע סארט בעט ס'איז קענסט דיך אראפלייגן חוץ מן הקרקע אויסער אויף די ערד, ליגן גלייך אויף די ערד דאס זאלסטו נישט, על כל מושב שב אויף יעדע פלאץ ווי דו קענסט זיצן קענסט דיך אראפזעצן חוץ מן הקורה אויסער א באלקן, איז רש י מסביר כ'האב מורא ס'קען אראפפאלן ס'א סכנה, אמר שמואל שינה בעמוד השחר, אויב איינער שלאפט ביים עלות, יענע צייט פון די עלות, כאסטמא לפרזלא דאס איז גאר גוט, אזוי ווי אסטמא דאס איז א זאך וואס דעקט צו אר די פרזלא דאס איז די אייזן, מען דעקט עס צו מיט עפעס א קאוט, ס'ווערט קאוטעד, ס'האלט זיך שטערקער, די זעלבע זאך, די שלאף דעמאלטס איז גאר גוט פאר די קערפער. יציאה בעמוד השחר, אויב מען גייט ארויס בעמוד השחר איז אויך זייער גוט כאסטמא לפרזלא. זאגט די גמרא ווייטער בר קפרא הוה מזבין מילי בדינרי, זיינע ווערטער זענען געווען גאר ווערטפול, מענטשן פלעגן אים צאלן געלט ער זאל זיי געבן עצות און הערן פון אים גוטע זאכן. איז זאגט די גמרא דא עטליכע זאכן וואס ער פלעגט זאגן, דברי חכמה. האט ער געזאגט אזוי, עד דכפנת אכול, אסאך מאל ווען ס'כאפט אן הונגער פאר א מענטש, זאגט ער דעמאלטס ווען ס'כאפט דיך אן א הונגער דעמאלטס זאלסטו זען צו עסן. פארוואס? פשט איז לכאורה וועגן דעמאלטס, דער באשעפער האט אריינגעלייגט אין די טבע אז ווען ס'כאפט אן די הונגער אין די קערפער דעמאלטס איז גוט אז מ'עסט, וועגן דעם טאקע האט זיך אנגעכאפט אזא הונגער. די זעלבע זאך עד דצחית, ווען דו נאך בשעת דו ביסט דארשטיג, שתי זאלסטו זען צו טרינקען. עד דרתחא קדרך. נאך בשעת דו פילסט דו דארפסט ארויס גיין שפוך, דעמאלטס זאלסטו זען ארויס צו גיין, און נישט אז דו זאלסט דיך איינהאלטן וואס דאס איז נישט געזונט פאר די גוף. נאך א זאך האט ער געזאגט, קרנא קריא ברומי, טאמער דו הערסט אויסרופן א קול פון א קרן אין רומי וואס מען זאגט אז מען דארף האבן תאנים, איז בר מזבין תאני, טאמער דו האסט תאנים, און אפילו טאמער דיין טאטע האט תאנים, ביסט א זון פון איינער וואס פארקויפט תאנים, זע עס גלייך צו פארקויפן תאני דאבוך זבין, זאלסט עס זען גלייך צו פארקויפן, אמר להו אביי לרבנן, כי עייליתו בשבילי דמחוזא, ווען ענק גייען דורך די געסלעך פון מחוזא, למיפק ביה בחקלא ארויסצוגיין אינדרויסן פון שטאט, בחקלא דאס זענען די פעלדער דארטן, איז לא תחזו, זאלן ענק זיך נישט אהינקוקן, לא להך גיסא ולא להך גיסא אויף די זייטן פון די געסלעך, דילמא יתבי נשי, ס'קען זיין מענטשן זיצן דארטן ולאו אורח ארעא לאסתכולי בהו און ס'פאסט נישט דארטן צו קוקן. ר' ספרא על לבית הכסא, ר' ספרא איז אמאל געווען אין בית הכסא, אתא ר' אבא, איז ר' אבא האט אויך געוואלט אריין גיין אין בית כסא, און ער איז נישט געווען זיכער טאמער איינער איז אינעווייניג, נחר ליה אבבא האט ער אזוי געהיסט, ער האט געברומט, ער האט געמאכט אזא קול אויפן טיר, ווייל ער האט געוואלט זען טאמער איינער איז דארטן אינעווייניג, און די סדר איז אז טאמער איינער איז אינעווייניג גייט זיך יענער אויך צוריק היסן, אזוי גייט ער וויסן אז איינער איז דארט. אבער ר' ספרא האט זיך נישט צוריק געהיסט, נאר וואס דען, אמר ליה האט אים געזאגט, ליעול מר קענסט אריין קומען. בתר דנפק ווען זיי זענען געווען ארויסגעקומען, אמר ליה, האט ר' אבא געפרעגט פון ר' ספרא, ער האט געוואלט פארהאלטן ר' ספרא אויף דעם וואס ר' ספרא האט גערעדט אין בית כסא, די סדר איז אז מען רעדט נישט, עד השתא לא עיילת לשעיר, ביסט נאכנישט געווען אין שעיר וגמרת לך מילי דשעיר, דו פירסט דיך אויף אזוי ווי מענטשן אין שעיר, וואס דאס זענען די רומיים, פארוואס טאר מען אזוי נישט טון, לאו הכי תנן, האמער דען נישט אזוי געלערנט. אין מסכת תמיד, די משנה זאגט מדורה היתה שם ס'איז געווען א גרויסע פייער אנצוווארעמען די כהנים ובית הכסא של כבוד ס'איז געווען דארט א בית כסא של כבוד, וואס הייסט בית הכסא של כבוד? וזה היה כבודו, מצאו נעול טאמער ער האט געטראפן די טיר צוגעמאכט בידוע שיש שם אדם, מצאו פתוח בידוע שאין שם אדם, פארוואס? ווייל אלעס איז געווען אויסגעארבעט אזא אופן אז מ'זאל נישט דארפן רעדן, אלמא לאו אורח ארעא הוא, אויב אזוי פארוואס רעדסטו אין בית כסא? אבער והוא סבר, רב ספרא האט געהאלטן, מסוכן הוא, האט מורא געהאט אפשר ר' אבא איז יעצט אין א פאל פון א סכנה וואס מען קען נישט קוקן אויף כבוד און עניני דרך ארץ, דתניא רבי שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, אויב ס'האט שוין אנגעפאנגען ארויסצוקומען, און ס'גייט צוריק אריין אין די קערפער מביא את האדם לידי הדרוקן, דאס איז א סכנה די בויך קען פלאצן, סילון החוזר, מי רגליים וואס גייט צוריק, מביא את האדם לידי ירקון, ממילא האט ער גערעדט צו איהם ווייל ער האט געהאלטן אז אפשר איז עס א סכנה. זאגט די גמרא רבי אלעזר על לבית הכסא איז אמאל אריינגעגאנגען א בית כסא אתא ההוא פרסאה איז געקומען א פרס'ישע גוי דחקיה האט אים אוועקגעשטופט קם רבי אלעזר ונפק ער איז ארויסגעגאנגען אתא דרקונא איז געקומען א שלאנג שמטיה לכרכשיה און ער איז געגאנגען און ער האט געשעדיגט א חלק פון די קערפער פון דעם גוי דארטן ווי מען גייט ארויס און די מעשה ווערט אויך אראפגעברענגט אין מדרש און דארטן שטייט אז די גוי איז געשטארבן. קרי עליה רבי אלעזר האט רבי אלעזר געזאגט ואתן אדם תחתיך אל תקרי אדם אלא אדום אז דער באשעפער גייט אויפטוישן אז דער גוי גייט שטארבן פאר די איד. זאגט די גמרא ווייטער, גייט די גמרא ארויף אויף די פסוקים וואס שטייט אין שמואל א', וואס די פסוק פארציילט דארטן אז שאול המלך איז נאכגעלאפן דוד, און איין מאל איז שאול אריינגעגאנגען, ער געוואלט ארויסגיין, איז ער אריינגעגאנגען אין א הייל וואס דוד איז געווען באהאלטן דארטן, און דוד האט געהאט די מעגליכקייט צו הרג'נען שאול דעמאלטס, און זיינע מענטשן האבן אים אפילו געזאגט אז ער זאל הרג'נען שאול, ווייל שאול האט אים נאכגעלאפן, שאול האט אים געוואלט הרג'נען, אבער דוד האט אים נישט געהארגעט. שפעטער ווען דוד המלך האט געטראפן שאול, האט דוד פארציילט פאר שאול, ואמר להרגך, און כ'האב געטראכט, איך וואלט דיך ווען געקענט הרג'ענען, ותחס עליך, און כ'האב רחמנות געהאט אויף דיר. פרעגט די גמרא, ואמר, ואמרתי מיבעי ליה, איך האב געטראכט, געזאגט, ותחס וחסתי, איך האב רחמנות געהאט מיבעי ליה. ענטפערט די גמרא, אמר רב אלעזר, אז דוד המלך האט געזאגט אזוי. אמר לו דוד לשאול, מן התורה בן הריגה אתה, מן התורה ביסטו געווען אזא מענטש וואס ביסט מחיוב מיתה דאס הייסט איך מעג דיך הרג'ענען, פארוואס? שהרי רודף אתה, דו ביסט דאך מיך נאכגעלאפן, והתורה אמרה בא להרגך השכם להרגו, אלא צניעות שהיתה בך, די צניעות וואס דו האסט געהאט וואס איך האב געזען אין דיך, היא חסה עליך דאס איז געווען וואס איך האב רחמנות געהאט אויף דיר, עס האט צוגעברענגט אז איך זאל דיך נישט הרג'ענען, ומאי היא וואס איז געווען די צניעות? דכתיב ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבא שאול להסך את רגליו. תנא, אונז האבן געהאט געלערנט גדר לפנים מן הגדר, און מערה לפנים מן מערה, ס'איז געווען זייער זייער אפגעהיטענע באשיידענע פלאץ, ממילא האט ער געזען אין אים א ענין פון צניעות, להסך אמר ר' אלעזר מלמד שסכך עצמו כסוכה, ער האט גענוצט זיינע בגדים און האט עס ארומגעלייגט אויף זיך אזוי ווי א סוכה, דאס הייסט ער האט זיך גאר שטארק באהאלטן און זייער א שטארקע ענין פון צניעות. אבער הגם דוד המלך האט נישט געוואלט הרג'נען שאול, ער האט מחליט געווען אים נישט צו הרג'נען, האט ער אבער אראפגענומען א שטיקל פון שאול'ס בגד האט עס אראפגעשניטן, ער האט געוואלט האבן שפעטער א ראיה ער קען ווייזן פאר שאול אז שאול איז באמת געווען אין זיינע הענט. ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, כל המבזה את הבגדים, ווער ס'פארשעמט די בגדים סוף אינו נהנה מהם, שנאמר, דוד המלך האט דאך דא פריער ארום געזען, אראפגעשניטן א חלק פון די בגד, ער האט עס מבזה געווען, איז שפעטער ווען דוד המלך איז געווען אלט, והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסהו בבגדים, ולא יחם לו, ס'האט אים נישט אנגעווארעמט, וויבאלד ער האט מבזה געווען די בגד, האט די בגד אים נישט געהאלפן. האט דוד געזאגט פאר שאול, אם השם הסיתך בי ירח מנחה, אפילו טאמער דער באשעפער האט דיך אנגערייצט און ער האט דיך צוגעברענגט זאלסט מיך פיינט האבן מיט אזא שטארקע שנאה דו ווילסט מיך הרג'נען, בעט איך דיר אז זאל רחמנות האבן. אמר רבי אלעזר, אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד, ווען דער באשעפער האט געהערט וואס דוד האט געזאגט פאר שאול, מסית קרית לי, דו רופסט מיך אן מייסס? הרי אני מכשילך, איך גיי דיך יעצט מכשיל זיין בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, וואס יעדער איינער ווייסט אז מען טאר עס נישט טון. דכתיב שטייט אין פסוק אנפאנג קומענדיגע וואך אין די פרשה, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו וגומר. פארוואס? וויבאלד מען טאר נישט ציילן קיין אידן. ממילא ווען משה רבינו האט געוואלט ציילן די אידן האט ער געזאגט יעדער איינער זאל געבן א מחצית השקל, גייט מען גיין אפציילן די מחצית השקל. זעהט מען אז מען טאר נישט ציילן אידן, אבער מיד ויעמד שטן על ישראל וכתיב ויסת את דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל, אז דוד האט יא געציילט די אידן, מכיוון דמנינהו לא שקל מינייהו כופר, ווען ער האט זיי געציילט האט ער נישט געהאט גענומען כופר צו ציילן די שקלים, דכתיב ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, ס'איז טאקע ארויסגעקומען א דבר א מורא'דיגע ווייל מען האט זיי נישט געציילט מיט די שקלים מען האט געציילט די מענטשן אליינס און ס'האט צוגעברענגט א דבר. די דבר איז געווען, זאגט די פסוק, פון אינדערפרי ביז עת מועד. מאי עת מועד? אמר שמואל סבא חתן דרב חנינא משמיה דרב חנינא, משעת שחיטת התמיד עד שעת זריקתו, וואס דאס איז געווען די גמר עבודה פון די קרבן תמיד, ווייל די זריקה איז מכשיר די קרבן. קומט אויס דאס הייסט עת מועד. ר' יוחנן אמר עד חצות ממש ביז חצות. ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אמר רבי אלעזר אמר ליה הקדוש ברוך הוא למלאך, טול לי רב שבהם, איך וויל זאלסט מיך נעמען זאלסט הרג'נען איין גרויסע מענטש צווישן זיי, שיש בו ליפרע מהם כמה חובות, וואס טאמער א גרויסע מענטש ווערט נפטר, איז עס אזוי ווי אסאך שטאטס אסאך אנדערע מענטשן, איז באותה שעה מת אבישי בן צרויה ששקול כרובה של סנהדרין וואס ער איז געווען ער האט געוואויגן מיט זיין גרויסקייט אזוי ווי רוב פון סנהדרין, ובהשחית ראה ה' וינחם, דער באשעפער האט געזען און ער האט זיך באראטן. מאי ראה וואס האט דער באשעפער געזען? אמר רב ראה יעקב אבינו דכתיב ויאמר יעקב כאשר ראם זעט מען די ענין פון ראי' ביי יעקב. ושמואל אמר אפרו של יצחק ראה, די אפר יצחק וואס איז געווען פון די אייל נאכן עקידה, שנאמר אלקים יראה לו השה, איז יראה שייך די ענין פון ראי'. ר' יצחק נפחא אמר כסף כפורים ראה, איז רשי מסביר אז ס'שטייט דארט אין פסוק אז ס'גייט זיין לזיכרון, איז זיכרון א זאך וואס מ'זעט.

ער וויל זיך שפארן צייט גייט ער עס אדורך. ורב חנא בר אדא משמיה דרב סמא בריה דרב מרי אמר כמאן דאמר איניש אדמקיפנא אדרי ביז איך וועל ארום גיין אדרי די דירות דאס הייסט מענטשן דארטן ווי מענטשן וואוינען א לאנגע וועג איעול לאמיך אריין גיין און לאמיך עס דורך גיין איעול בהא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות קפנדריא דאס הייסט ער גייט אריין אין בית הכנסת פאר עפעס אנדערש. און איינמאל איז שוין אינעווייניג, ארויס גיין וויל ער שוין גיין אין די פלאץ ווי עס קומט אים יעצט אויס גרינגער, איז מותר לעשותו קפנדריא, מעג ער ארויס גיין אזא אופן וואס עס גייט אויסקומען אז דורך דעם וואס ער איז אריין אין בית מדרש האט ער זיך געשפארט רבי אבהו אמר אם היה שביל מעיקרו אויב ס'איז געווען א שביל נאך פאר מ'האט אויפגעבויט די בית מדרש איז געווען דארטן אויף יענעם פלאץ א שביל וואס מ'האט געקענט דורך גיין מענטשן האבן עס גענוצט מעג ער מעג ער זיך באנוצן מיט דעם אפילו נאכדעם וואס די בית מדרש איז שוין דארטן. אמר ר' חלבו אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת להתפלל איז מותר לעשותו קפנדריא שנאמר ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים וגומר.